בעזרת השם יתברך מסכת סוטה דף כח, מיר הייבן אן דף כז עמוד ב' ביי די גמרא גראד נאך די משנה, זאגט די הייליגע גמרא, איז אזוי, מיר האבן געזען אין די משנה, כשם שהמים בודקין אותה, כך המים בודקין אותו, אז אזוי ווי די וואסער איז בודק די פרוי, איז די וואסער אויך בודק די מאן, פשט די מאן ווערט אויך נענש פונקט ווי די פרוי. פרעגט די גמרא, וועלכע מאן רעדט מען דא? אותו למאן, אילימא לבעל, עסטו וועלן זאגן מען רעדט דא פון איר מאן, פשט די פרוי וואס האט געזינדיגט נישט נאר זי שטארבט נאר איר מאן שטארבט אויך, איז בעל מאי עביד ווי קען זיין אזא זאך, וואס האט די מאן געטוהן ער האט דאך נישט געזינדיגט, וכי תימא, עסטו וועלן זאגן, דאי אית ביה עוון בדקי ליה מיא, אז ווייסט ווען די מאן ווערט געשטראפט, ווען ער האט טאקע יא עפעס געטוהן, פשט טאמער די מאן האט געוואוינט מיט די פרוי אויפן וועג צו ירושלים וואס ער טאר נישט וואוינען מיט איר, דעמאלטס ווען די פרוי וועט טרינקען די מי סוטה נישט נאר זי וועט נענש ווערן, נאר ער וועט אויך נענש ווערן ער וועט אויך שטארבן, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא ס'איז נישט ריכטיג, ווייל כי אית ביה עוון בדידיה מי בדקי לה מיא לדידה, פשט, ווען די מאן טוט אזא זאך ווען די מאן וואוינט מיט די פרוי אויף די וועג ארויף צו ירושלים, איז אפילו זי ווערט אויך נישט געשטראפט, ווייל והא תניא מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק ונקה האיש מעוון והאשה ההיא תשא את עוונה, דרשנ'ט מען דעם פסוק בזמן שהאיש מנוקה מעוון, פשט, טאמער די מאן האט נישט געזינדיגט ער האט נישט געוואוינט מיט זיין פרוי אויפן וועג צו ירושלים, דעמאלטס המים בודקין את אשתו, דעמאלטס ווערט די פרוי טאקע געשטראפט, אבער אין האיש מנוקה מעוון, טאמער די מאן האט געוואוינט מיט איר נאכדעם וואס זי האט געזינדיגט אויף די וועג ארויף צו ירושלים, דעמאלטס אין המים בודקין את אשתו, איז די וואסער נישט בודק די פרוי, איז זעהן מיר דא אז אפילו די פרוי ווערט נישט נבדק ביי זיי צו אפילו די פרוי ווערט נישט נענש, כל שכן נישט די מאן, איז קען נישט זיין אז ווען ס'שטייט אין די משנה אז די מאן ווערט נענש אז מען רעדט דא פון די מאן פון די פרוי, ואלא נאר, מוז מען טאקע זאגן לבועל, אז נישט די מאן ווערט נענש נאר די בועל ווערט נענש, אזוי ווי די פרוי שטארבט, שטארבט אויך די בועל, אבער אויב אזוי, פרעגט די גמרא, ליתני כדקתני סיפא, כשם שאסורה לבעל, כך אסורה לבועל, פשט אויב אזוי זאל די משנה קלאר זאגן בועל, אזוי ווי אין די סיפא פון די משנה שטייט קלאר כשם שאסורה לבעל כך אסורה לבועל, שטייט קלאר לבועל, זאל שטיין די זעלבע זאך אין די רישא, אז די בועל איז דער וואס שטארבט, ענטפערט די גמרא,

שטייט אותה און אותו און אין די סיפא שטייט בעל און בועל זאגט די גמרא ווייטער האמער געזען אין די משנה אז פון ווי לערנט מען טאקע ארויס אז די בועל ווערט נענש שנאמר ובאו ובאו פון דעם וואס שטייט ובאו ובאו איז פרעגט די גמרא איבעיא להו באו ובאו קאמר או ובאו ובאו קאמר פשט וואס מיינט די משנה דא צו זאגן פון ווי לערנט מען עס ארויס פון די איבעריגע ו' וואס שטייט ובאו אדער פון די געדאפלטע לשון אז שטייט ובאו צוויי מאל איז די גמרא פושט די ספק תא שמע לאמער קוקן ווייטער אין די משנה וואס שטייט ווייטער אין די משנה אז רבי עקיבא זאגט אז כשם שאסורה לבעל כך אסורה לבועל, אזוי ווי די פרוי טאר נישט וואוינען מיטן מאן, איז זי אויך אסור אויפן בועל, פון וואו לערנט מען עס ארויס? שנאמר נטמאה ונטמאה, פון דעם וואס שטייט אין פסוק נטמאה אנשטאטס נטמאה שטייט ונטמאה פשט פון די איבעריגע ו', פון דארט לערנט מען ארויס אז זי איז אויך אסור אויפן בועל, זעהן מיר דא אז רבי עקיבא דרשנ'ט די ו', און די זעלבע זאך די ובאו ובאו וואס שטייט אנפאנג משנה, איז אויך פשט רבי עקיבא דרשנ'ט די איבעריגע ו' וואס שטייט ובאו, פון דארט לערנט ער ארויס אז די בועל ווערט נענש. איי פרעגט די גמרא, מהיכי תיתי, פשט דאס אליין פון ווי ווייסטו טאקע אז רבי עקיבא דרשנט וואוין, ועדיין תיבעי נטמאה ונטמאה קאמר, או אם נטמאה ונטמאה קאמר, פשט אזוי, פשטות דרשנט רבי עקיבא די איבעריגע ו' פון נטמאה, ווייל דאס איז דאך די לשון פון די משנה, די משנה זאגט, וואס דרשנט רבי עקיבא, נטמאה ונטמאה, וואס מיינט נטמאה ונטמאה? נטמאה ונטמאה נארמאל מיינט אז ס'וואלט געקענט שטיין נטמאה, אנשטאטס דעם שטייט ונטמאה פשט די איבעריגע ו' דרשנ'ט ר' עקיבא. אזוי וואלט מען געקענט זאגן, אבער דא קען מען זאגן אנדערש פשט, דא קען מען זאגן אז מען קוקט אריין די פסוקים, אין איין פסוק שטייט טאקע נטמאה, אין אן אנדערע פסוק שטייט ונטמאה, און ממילא קען מען זאגן אז ר' עקיבא דרשנ'ט נישט די ו', נאר ר' עקיבא דרשנ'ט די געדאפלטע לשון. איז אויב אזוי די זעלבע זאך ביי באו ובאו, דרשנ'ט נישט ר' עקיבא די ו', נאר ער דרשנ'ט די געדאפלטע לשון, זאגט די גמרא ניין, דאס קען נישט זיין, פשט ס'מוז זיין אז רבי עקיבא דרשנט די ו', ווייל תא שמע וואס שטייט ווייטער אין די משנה, מדקתני סיפא רבי אומר, שני פעמים האמורים בפרשה, נטמאה ונטמאה, אחד לבעל ואחד לבועל, פשט רבי קריגט זיך אויף רבי עקיבא, און רבי האט געזאגט אין די משנה אז מ'דרשנט די געדאפלטע לשון נטמאה ונטמאה, איז משמע אז רבי עקיבא דרשנט נישט די געדאפלטע לשון נאר וואס דרשנט רבי עקיבא? די ו', מכלל דרבי עקיבא, ווי קדריש, און די זעלבע זאך אין די ריישא, ביי באו ובאו, דרשנ'ט רבי עקיבא די איבעריגע ו'. קומט אויס אז אונז האבן מיר דא א געדאפלטע מחלוקת צווישן רבי און רבי עקיבא, רבי עקיבא, ביי ביידע די לימודים סיי ביי באו ובאו, סיי ביי נטמאה ונטמאה, דרשנ'ט רבי עקיבא די איבעריגע ו', און רבי דרשנ'ט נישט די ו' נאר רבי דרשנ'ט די געדאפלטע לשון פונעם פסוק. איז די גמרא מבאר יעצט פונקטליך וואס איז די לימודים פון רבי? וואס איז די לימודים פון רבי עקיבא? זאגט די גמרא אזוי, הלכך, לרבי עקיבא שיתא קראי כתיבי, לויט רבי עקיבא איז דא זעקס פסוקים וואס מען קען דא דרש'ן פשט ס'איז דא זעקס דרשות, וועלכע זעקס דרשות? איז אז מען קוקט אריין די פסוקים שטייט דריי מאל ובאו המים, איז לויט רבי עקיבא וואו ס'שטייט ובאו קען מען אויך דרש'ן די וואו, פשט צוזאמען איז דא דא זעקס לימודים, וואס לערנט מען ארויס פון די זעקס לימודים וואס שטייט דא פון די זעקס ובאו'ס וואס שטייט דא אין די פסוקים? איז רבי עקיבא מסביר, חד לצוואה דידה, וחד לצוואה דידיה, חד לעשיה דידה, וחד לעשיה דידיה, חד לידיעה דידה, וחד לידיעה דידיה. פשט, די דריי פסוקים קומען אויף דריי אנדערע צוועקן, איינס איז אויף צוואה, איינס איז אויף עשיה, און איינס איז אויף ידיעה, מ'וועט שוין מסביר זיין וואס דאס איז, און די זעלבע זאך פארוואס איז עס געדאפלט פשט ר' עקיבא האט זעקס לימודים, איז פשט, דריי איז פאר איר, און דריי איז פאר אים פארן בועל. יעצט וואס איז דאס טאקע צוואה, עשיה, און ידיעה? איז אזוי, פשט איז אזוי, לאמיר קודם כל אריינקוקן אין די פסוקים, און וועלן מיר מסביר זיין יעדע פסוק אויף וואס דאס קומט איז די ערשטע מאל וואס שטייט ובאו המים איז אין פסוק כ"ב די פסוק זאגט ובאו המים המאררים האלה במעיך לצבות בטן ולנפיל ירך ואמרה האשה אמן אמן פשט דא איז די כהן משביע די פרוי אז זי גייט קריגן די אלע קללות און די פרוי ענטפערט אמן איז לויט רבי עקיבא קומט די פסוק אויף ידיעה וואס מיינט ידיעה? ידיעה מיינט אונז האבן מיר דאך געזען אז אין די קללות ווערט דערמאנט קודם די ירך נאכדעם די בטן, ווייל דאס איז געווען די סדר וואס די פרוי האט הנאה געהאט, קודם די ירך, נאכדעם די בטן. אבער למעשה די עונש איז געווען פארקערט, די פרוי איז קודם נענש געווארן אויף איר בטן, און נאכדעם אויף איר ירך. און ממילא האט מען געזען אז לכאורה העט קענען ארויסקומען פון דעם א גרויסע מכשול, אז דא שעלט די כהן אז קודם העט זיין דעם ירך נאכדעם דעם בטן, און בפועל זעט מען פארקערט וועלן מענטשן מוציא לעז זיין, אז די מי סוטה ארבעט נישט, פשט קען זיין די פרוי איז נענש געווארן וועגן א צווייטע סיבה נישט וועגן די מי סוטה, איז כדי מענטשן זאלן דאס נישט זאגן, זאגט די פסוק א בפירוש'ע ציווי פארן כהן אז די כהן זאל זאגן פאר די פרוי וואס גייט געשען, קודם וועט זיין די בטן און נאכדעם וועט זיין די ירך, דאס איז די תפקיד פון פסוק כ"ב, ובאו המים המאררים האלה במעיך, לצבות בטן ולנפל ירך דאס איז ידיעה, און ווייטער די סיבה וואס מען דארף דא צוויי לימודים איז איינס פאר איר פאר די פרוי און די צווייטע פאר די בועל פשט ביי די בועל איז אויך אזוי קודם ווערט ער נענש אויפן בטן נאכדעם אויפן ירך דאס איז ידיעה, ווייטער די נעקסטע מאל וואס שטייט ובאו אין פסוק איז פסוק כ"ד, פסוק כ"ד לייגט די פסוק אראפ די סדר השתיה, די סדר השקאה, זאגט די פסוק, והשקה את האשה את מי המרים האלה, ובאו בה המים המאררים למרים, די פסוק דרשנ'ט רבי עקיבא אויף צוואה, פשט, דא באפעלט כביכול די רבונו של עולם פארן וואסער אז די וואסער זאל פועל'ן א קללה אויף די פרוי, דאס איז טאקע די לשון הפסוק ובאו בה המים המאררים למרים, אז די וואסער העט גורם זיין למרים ס'העט גורם זיין א עונש, דאס ווערט גערופן צוואה, און ווייטער ס'איז א געדאפלטע לימוד סיי פאר איר, סיי פארן בועל. ווייטער די דריטע מאל וואס ווערט דערמאנט ובאו איז אין פסוק כ"ז, דארט שטייט די תוצאה וואס וועט זיין נאכדעם וואס די פרוי העט טרינקען די מי סוטה, זאגט די פסוק והשקה את המים והיתה אם נטמאה ותמעל מעל באישה, אז טאמער די פרוי האט געזינדיגט, ובאו בה המים המאררים למרים וצבתה בטנה ונפלה ירכה, און די פסוק איז דארט ממשיך די פסוק. דרשנ'ט רבי עקיבא אויף עשיה, עשיה מיינט אז דער רבונו של עולם כביכול זאגט צו פאר כלל ישראל אז אזוי העט זיין אז טאמער א פרוי העט זינדיגן און זי העט טרינקען די מי סוטה, העט זי נענש ווערן מיט די קללות וואס שטייט אין די תורה, און ווייטער איז עס א געדאפלטע לימוד סיי פאר איר סיי פארן בועל, איז האמיר דא סיי צוואה, סיי עשיה און סיי ידיעה, סיי פארן פרוי סיי פארן בועל, דאס דרשנ'ט רבי עקיבא פון די זעקס לימודים וואס מען קען דא דרשנ'ען. ווייטער רבי, רבי וואס דרשנ'ט נישט קיין וואו'ען, פשט לויט רבי איז נאר דא דריי לימודים, איז רבי דרשנ'ט תלתא קראי כתיבי, חד לצוואה, וחד לעשיה, וחד לידיעה, איינס פאר צוואה איינס עשיה איינס ידיעה, איי פרעגט די גמרא, ורבי, כשם שהמים בודקים אותה, כך בודקין אותו מנא ליה, איז פון ווי לערנט רבי ארויס אז די צוואה עשיה ידיעה איז געזאגט געווארן סיי ביי איר און סיי ביי אים, פשט סיי ביי דעם פרוי און סיי ביי דעם בועל? ענטפערט די גמרא, נפקא ליה מדתניא לערנט עס ארויס אין א צווייטע פלאץ, אזוי ווי מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, אויף דאס וואס שטייט אין פסוק לצבות בטן ולנפל ירך, זאגט די ברייתא בטנו וירכו של בועל,

בטנו וירכו של בועל, פשט ס'איבעריגע פסוק איז פון די פסוק דרשנ'ט מען טאקע אז די בועל ווערט נענש אזוי ווי די פרוי, פון דא לערנט עס רבי ארויס. ווייטער ואידך, וואס טוט רבי עקיבא מיט די פסוק וויאזוי איז ער מסביר די פסוק, זאגט רבי עקיבא ההוא דמודע לה כהן דבטן ברישא והדר ירך שלא להוציא לעז על המים המרים, פשט רבי עקיבא זאגט די פסוק קומט דאך אויף ידיעה, פשט די פסוק קומט טאקע זאגן אז זאלסט נישט מיינען אז קודם וועט זיין דעם ירך נאכדעם דעם בטן, ניין ס'וועט זיין קודם די בטן נאכדעם די ירך כדי מענטשן זאלן נישט מוציא לעז זיין אויף די וואסער, איי פרעגט די גמרא ואידך וואס זאגט רבי אויף דעם, רבי האט דאך אויך געדרשנט די פסוק אויף ידיעה, זאגט רבי ווייל אם כן לכתוב קרא בטנה וירכה, מאי בטן וירך, פארוואס שטייט נישט בטנה וירכה פארוואס שטייט בטן וירך? שמע מינה לבועל, זעהט מען אז מען רעדט פונעם בועל, נישט פונעם פרוי. איי פרעגט די גמרא אויב אזוי ואימא כולה להכי דאתא, זאל מען זאגן אז די גאנצע פסוק קומט טאקע זאגן אז די בועל ווערט נענש, ווער זאגט אז קענסט אויך דרש'נען פונעם פסוק אז דאס איז די סדר וואס גייט זיין אז קודם גייט זיין די בטן נאכדעם די ירך, זאגט די גמרא ווייל אם כן לכתוב בטנו וירכו, טאמער די פסוק קומט סך הכל מודיע זיין אז די בועל ווערט נענש אזוי ווי די סוטה, וואלט געקענט שטיין בטנו וירכו, מאי בטן וירך, וואס איז די בטן וירך? נאר וואס דען שמע מינה תרתי רבי דרשנט ביידע לימודים פון דער פסוק, סיי אז די בועל ווערט נענש, און סיי אז די סדר איז טאקע אזוי, קודם די בטן, נאכדעם דעם ירך. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין די משנה, אמר רבי יהושע, כך היה דורש זכריה וכולי, אז סיי רבי עקיבא, און סיי זכריה בן הקצב ביידע האבן געדרשנט נטמאה ונטמאה פון די איבעריגע ו', אחד לבעל ואחד לבועל, און רבי האט זיך געקריגט, רבי האט עס געדרשנט פון די געדאפלטע לשון. ברענגט די גמרא א ברייתא, תנו רבנן, מ'האבן געלערנט א ברייתא, שלש פעמים האמורים בפרשה, די דריי מאל וואס שטייט אין פרשת סוטה, אם נטמאה, נטמאה, ונטמאה, שטייט דריי מאל די זעלבע לשון, און בעצם אונז האמיר געזען שטייט אויך א פערדע מאל, אבער די פערדע מאל קומט נישט דא אריין ווייל די פערדע מאל רעדט זיך פון א סוטה וודאי, מ'רעדט פון די דריי מאל וואס שטייט כלפי א סוטה ספק, איז למה, וואס דארף מען די דריי נטמאה'ס, נאר וואס דען זאגט די ברייתא, אחד לבעל ואחד לבועל ואחד לתרומה, דברי ר' עקיבא, פשט ר' עקיבא דרשנ'ט די דריי ונטמאה'ס, איינס אז די פרוי ווערט אסור אויף איר מאן, די צווייטע איז אז זי ווערט אסור אויפן בועל, און די דריטע אז זי ווערט אסור צו עסן תרומה, זי טאר נישט עסן תרומה ווי לאנג זי וועט נישט טרינקען די מי סוטה. אמר ר' ישמעאל, האט ר' ישמעאל געזאגט, קל וחומר, אז מען קען לכאורה מאכן א קל וחומר, וועלכע קל וחומר? מען קען מאכן א קל וחומר ומה גרושה, שמותרת לתרומה, אסורה לכהונה, מה דאך א גרושה, איז מותר צו עסן תרומה פשט א בת כהן וואס האט חתונה געהאט מיט א ישראל און שפעטער האט זי זיך גע'גט און זי האט נישט קיין קינדער, איז ברגע וואס זי גט זיך גייט זי צוריק צו איר טאטע אין שטוב און זי מעג עסן תרומה, פון דעסטוועגן, מיט א כהן טאר זי נישט חתונה האבן, פארוואס ווייל זי איז א גרושה, א גרושה טאר נישט חתונה האבן מיט א כהן, איז זו, די סוטה, שאסורה בתרומה, וואס טאר נישט עסן תרומה, אינו דין שאסורה לכהונה, איז אוודאי און אוודאי טאר נישט חתונה מיט א כהן, וואס בעצם איז ממש א מדרש פלא דא די ברייתא, ווי קומט דא אריין די קל וחומר וואס ר' ישמעאל האט געמאכט ווער האט בכלל גערעדט פון דעם, ר' עקיבא האט געזאגט שטייט דריי מאל ונטמאה, אחד לבעל, אחד לבועל, ואחד לתרומה, וואס זאגט ר' ישמעאל, א קל וחומר אז א פרוי טאר נישט חתונה מיט א כהן אדער א סוטה טאר נישט חתונה מיט א כהן, ווער האט גערעדט דא פון א כהן, עמיר באלד זען די גמרא וועט עס פארענטפערן, על כל פנים, איז די ברייתא ממשיך, מה תלמוד לומר והיא נטמאה והיא לא נטמאה, פשט בעצם שטייט אין פסוק וקנא את אשתו והיא נטמאה, און די פסוק איז ממשיך, או עבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והיא לא נטמאה, איז פשטות רעדט דא די פסוק פון צוויי אנדערע פרויען, איין פרוי וואס האט געזינדיגט, און די אנדערע פרוי וואס האט נישט געזינדיגט, און אויף ביידע פרויען זאגט די תורה אז מען דארף זיי משקה זיין מי סוטה, און אויף דעם שטעלט זיך די קשיא קען דען זיין אזא זאך? אם נטמאה, למה שותה? טאמער איך ווייס קלאר א פרוי האט געזינדיגט, טרינקט זי דאך נישט קיין מי סוטה, ווייס איך דאך זי האט געזינדיגט, אזוי ווי מען האט געזען טאמער ס'דא עדים די פרוי האט געזינדיגט, טרינקט זי נישט מי סוטה. ווייטער אם לא נטמאה, טאמער מען ווייסט קלאר זי האט נישט געזינדיגט, איז למה משקה? איז ווייטער וואס טרינקט זי מי סוטה? נאר וואס דען? אוודאי נישט דאס פשט אין פסוק, פשט אוודאי מען רעדט נישט דא פון צוויי באזונדערע פרויען, נאר וואס דען? די פסוק זאגט אונז מגיד לך הכתוב שהספק אסורה, פשט די פסוק זאגט אונז אז מען רעדט דא פון איין פרוי, וואס אונז ווייס מען נישט צו זי האט געזינדיגט צו זי האט נישט געזינדיגט, וואס נארמאל אז ס'דא א ספק איז דאך דא א חזקת כשרות, איז דארף מען נישט חושש זיין, דא זאגט די תורה ס'איז נישט אזוי, א פרוי וואס דו ווייסט נישט צו זי האט געזינדיגט צו נישט, האט א דין פון א ספק סוטה, און א ספק סוטה איז אסור לבעל, זי איז אסור לבועל, זי איז אסור בתרומה, ווי לאנג זי וועט נישט טרינקען די מי סוטה, און ממילא זאגט די ברייתא, מכאן אתה דן, פון דא קענסטו מאכן א קל וחומר לשרץ, צו א שרץ, און ס'מיינט נישט דווקא א שרץ, נאר יעדע זאך וואס איז מטמא, אז וואס, אז ומה סוטה שלא עשה בה שוגג כמזיד, מה דאך א סוטה, א פרוי וואס זינדיגט, איז שוגג נישט גלייך ווי א מזיד, פשט א פרוי וואס זינדיגט במזיד, איז א סוטה, זי איז אסור לבעלה, וואס טוט זיך מיט א פרוי וואס האט געזינדיגט בשוגג? פשט, ס'איז געווען א טונקעלע צימער זי האט געמיינט ס'איז איר מאן אדערווייל ס'איז געווען א צווייטן, איז ווערט זי נישט אסור אויף איר מאן, און די זעלבע זאך אונס כרצון, ביי א סוטה וואס האט געזינדיגט ברצון אוודאי האט זי הייסט זי א סוטה, טאמער ס'איז געווען באונס טאמער איינער האט מאנס געווען א פרוי, אוודאי האט זי נישט א דין פון א סוטה פשט, זי מעג ווייטער וואוינען מיט איר מאן, פון דעסט וועגן, וואס נאך זעט מען ביי סוטה, עשה בה ספק כוודאי, אז די תורה האט אונז מחדש געווען אז ספק כוודאי פשט טאמער איז דא א ספק צו זי האט געזינדיגט צו נישט, האט זי א דין פון א וודאי, פשט זי וועט נישט טארן וואוינען מיט איר מאן ווילאנג זי וועט נישט טרינקען די מי סוטה, זי האט א דין ווי א וודאי סוטה, איז קען מען אפלערנען צו א שרץ, אדער צו יעדע זאך וואס איז מטמא, שעשה בו שוגג כמזיד ואונס כרצון, ביי א זאך וואס ווערט טמא נישט קיין חילוק צו עס איז געשען בשוגג, במזיד, באונס, ברצון, אלעמאל ווערט די זאך טמא, איז אינו דין שיעשה בו ספק כוודאי, איז די זעלבע זאך האט אויך א ספק א דין ווי א וודאי, פשט טאמער א זאך ווערט טמא מספק, זאג איך ס'האט א דין ווי וודאי טמא, אזוי זאגט די ברייתא, לייגט די ברייתא צו אבער וממקום שבאת, פשט היות וואס מ'לערנט ארויס די דין פון א סוטה, דארף עס זיין גלייך צום סוטה, אז וואס? אז ומה סוטה רשות היחיד, אזוי ווי די דין פון א סוטה דאך נאר ביי רשות היחיד, פשט נאר טאמער די פרוי האט זיך באהאלטן אין א רשות היחיד אין א פלאץ וואס מ'זעט איר נישט, דארט האט זי טאקע א דין פון א סוטה, אבער א פרוי וואס איז געווען אין א רשות הרבים, מיט אנדערע מענער, הייסט זי נישט קיין סוטה, זי האט נישט קיין דין פון א ספק סוטה, איז די זעלבע זאך אף שרץ, רשות היחיד, די דין אז א ספק איז כוודאי ביי א שרץ ביי טומאה, איז אויך נאר אין א רשות היחיד, און די זעלבע זאך, ומה סוטה דבר שיש בו דעת לשאול, אף שרץ דבר שיש בו דעת לשאול, אזוי ווי די סוטה די פרוי האט שכל מען קען איר פרעגן צו זי האט געזינדיגט צו נישט, די זעלבע זאך די דין פון ספק טומאה איז אויך נאר ביי א מענטש וואס האט שכל וואס מען קען אים פרעגן, פשט א מענטש וואס איז געפאלן און ס'א ספק צו ער האט צוגערירט א שרץ צו נישט, און מען קען אים פרעגן אוודאי ער וועט ענטפערן איך ווייס נישט, אבער מען קען אים פרעגן ער האט א דעת, דעמאלט זאגט מען טאקע די דין אז ספק כוודאי, אבער טאמער איינער האט נישט קיין דעת, ווי למשל א שוטה צו א קטן, אדער אז מען רעדט אינגאנצן נישט פון א מענטש לאמיר זאגן א בהמה האט געטראגן א דבר טמא, אין עפעס א פלאץ און ס'א ספק צו ס'האט צוגערירט א צווייטע זאך צו נישט, דארט איז נישט געזאגט געווארן דעם דין, און ממילא פירט די ברייתא אויס, ומכאן אמרו, דבר שיש בו דעת לשאול, א מענטש וואס מ'קען אים פרעגן, א מענטש האט דעת וואס מ'קען אים פרעגן, ברשות היחיד ספיקו טמא, ברשות הרבים ספיקו טהור, טאמער איז אין א רשות היחיד, איז ספק כוודאי איז טמא, פארוואס ווייל מען לערנט עס אפ פון סוטה אין א רשות הרבים נישט? אבער ושאין בו דעת לשאול, איינער וואס מען קען ניטאמאל פרעגן, איז אינגאנצן נישט גלייך צו א סוטה, איז בין ברשות היחיד בין ברשות הרבים ספיקו טהור, איז אזא ברייתא האבן מיר דא געזעהן, פרעגט יעצט אבער די גמרא די קשיא וואס מען האט פריערט אויסגערעדט, אז וואס? אז אונז האבן געזעהן ר' עקיבא דרש'נט ונטמאה ונטמאה ונטמאה אז וואס? אחד לבעל אחד לבועל ואחד לתרומה, זאגט ר' ישמעאל כ'האב א קל וחומר אז די סוטה איז אסור לכהונה, ווי קומט דא אריין כהונה? ווער האט גערעדט פון כהונה? פרעגט די גמרא ור' ישמעאל אמר ר' עקיבא תרומה ומהדר ליה איהו כהונה, ר' עקיבא האט גערעדט פון תרומה, וואס ענטפערט ר' ישמעאל וועגן כהונה, ווער האט גערעדט פון כהונה? ותו, און נאך מער שווער פרעגט די גמרא לר' עקיבא כהונה מנא ליה, טאקע ר' עקיבא האט נישט גערעדט פון כהונה, אבער באמת פארוואס נישט, וואס האלט טאקע ר' עקיבא ווען עס קומט צו כהונה, און ווי רש"י רעדט אויס קען נישט זיין אז ר' עקיבא האלט אז די סוטה איז מותר לכהונה, ווייל אז ר' עקיבא האלט אז די סוטה איז אסור בתרומה, אוודאי און אוודאי איז זי אויך אסור לכהונה, ווייל די קל וחומר פון ר' ישמעאל איז א גלייכע קל וחומר, נאר וואס ר' עקיבא האט כנראה געהאט אן אנדערע לימוד, און ממילא וויל די גמרא טאקע וויסן וואס איז געווען די לימוד פון ר' עקיבא, זאגט די גמרא וכי תימא, עסט מיר וועלן זאגן כהונה לא צריכא קרא, אז ר' עקיבא האלט מען דארף נישט א פסוק אויף דעם, פארוואס? ווייל שהרי עשה בה ספק זונה כזונה, ווייל זעסט דאך ביי סוטה אז די תורה האט געמאכט א ספק סוטה ווי א ודאי סוטה פשט די תורה האט געמאכט א ספק זונה ווי א ודאי זונה, און ממילא אזוי ווי די דין איז ביי א ודאי זונה פשט א פרוי וואס וואוינט מיט איינער וואס זי טאר נישט ווערט גערופן א זונה, איז א ודאי סוטה הייסט א זונה, יעצט א זונה טאר נישט חתונה מיט א כהן, און ממילא קען מען זאגן אז אזוי ווי א זונה טאר נישט חתונה מיט א כהן, די זעלבע זאך א ספק זונה פשט א ספק סוטה וואס האט די זעלבע דין ווי א סוטה טאר אויך נישט חתונה מיט א כהן, פשט מען דארף אויף דעם נישט קיין לימוד, אבער אויף דעם זאגט די גמרא נישט ריכטיג, ווייל אויב דאס איז טאקע די סברא פון רבי עקיבא, איז תרומה נמי לא תיבעי קרא, שהרי עשה בה ספק זונה כזונה, זאגט די זעלבע סברא ביי תרומה, אז אזוי ווי א סוטה וודאי, א פרוי וואס האט זיכער געזינדיגט, טאר נישט עסן תרומה, אזוי שטייט קלאר אין פסוק ובת כהן כי תהיה לאיש זר, אז טאמער א בת כהן האט חתונה מיט איינער וואס זי טאר נישט, היא בתרומת הקדשים לא תאכל, טאר זי נישט עסן קיין תרומה, איז די זעלבע זאך, א ספק סוטה טאר אויך נישט עסן תרומה. וואס דארף רבי עקיבא א לימוד אז ונטמאה אז א ספק סוטה עסט נישט תרומה? און פון דעם אז מען זעט אז רבי עקיבא דארף דעם לימוד זעען מיר אז רבי עקיבא האלט אז די סברה איז נישט ריכטיג, פשט אז ס'קען זיין לויט רבי עקיבא אז פון איין זייט זאגט טאקע די תורה ספק זונה כזונה אז ספק סוטה האט א דין ווי א סוטה, פון די צווייטע זייט האלט רבי עקיבא אז די דינים אז ספק סוטה כסוטה איז נאר כלפי די מאן אבער נישט כלפי תרומה, און די זעלבע זאך זאגט מען נישט די סברה כלפי כהונה, איז ווייטער לויט רבי עקיבא

רבי עקיבא האט געזאגט פיר לימודים, וועלכע פיר לימודים? איז איינמאל שטייט אם נטמאה, איינמאל שטייט נטמאה, און איינמאל שטייט ונטמאה. די איבעריגע וואו, מ'האט דאך געזען רבי עקיבא דרש'נט וואו'ן. פשט רבי עקיבא האט פיר לימודים. וואס טוט ער מיט די פיר לימודים? איינס לבעל, איינס לבועל, איינס לתרומה, און איינס לכהונה. איז אויף דעם זאגט רבי ישמעאל צו רבי עקיבא, אז איך דרש'ן נישט די וואו, און ממילא איך האב נאר דריי לימודים, איי פון וואו וועל איך אפלערנען כהונה?

און כהונה לערנט אויס א קל וחומר פון תרומה, זאגט די גמרא, ווער געט דיך א רעכט? אפשר נוצט די דריטע לימוד אויף כהונה, נישט אויף תרומה, און תרומה קען מען נישט אויסלערנען פון כהונה, כהונה קען מען אפלערנען פון תרומה, מיט די קל וחומר וואס רבי ישמעאל האט געמאכט, פארקערט אבער גייט עס נישט, און ממילא קומט אויס לויט רבי ישמעאל וועט ער טאקע נישט האבן א לימוד אויף כהונה, און טאקע מען וועט זאגן אז א פרוי וואס איז א ספק סוטה מעג חתונה מיט א כהן, פארוואס זאל נישט רבי ישמעאל זאגן אזוי? ענטפערט די גמרא, אמר לך, ווייל רבי ישמעאל קען ענטפערן, מסתברא דומיא דבעל ובועל, מה בעל ובועל מחיים, אף תרומה נמי מחיים לאפוקי כהונה דלאחר מיתה. פשט ר' ישמעאל זאגט ס'איז מסתבר אז ס'שטייט דריי מאל ונטמאה אין די תורה איז די ערשטע און די צווייטע לבעל ולבועל איז מסתבר אז די דריטע גייט ארויף אויף תרומה נישט אויף כהונה פארוואס ווייל תרומה איז גלייך צום בעל ובועל מה שאין כן כהונה נישט פארוואס ווייל סיי די איסור לבעל און סיי די איסור לבועל איז ביידע מחיים ווילאנג די מאן לעבט, פשט ביידע זענען נוגע ווען די מאן לעבט נאך, די איסור לבעל איז פשוט, ווילאנג די מאן לעבט איז די פרוי אסור צו וואוינען מיט אים, די איסור לבועל איז אויך, טאמער די מאן וועט גט'ן די פרוי, איז די פרוי אסור חתונה צו האבן מיטן בועל, איז ביידע זענען נוגע ווען די מאן לעבט, די זעלבע זאך תרומה, די פרוי טאר נישט עסן תרומה, ווען די מאן לעבט, איז אלעס איז נוגע ווען די מאן לעבט, מה שאין כן די איסור לכהונה, דאס אז א ספק סוטה טאר נישט חתונה מיט א כהן, איז נישט נוגע ווילאנג די מאן לעבט, ווייל ווילאנג ער לעבט און ער האט חתונה געהאט מיט איר סטייטש פאר ער האט איר געגעבן א גט איז פשוט זי קען נישט חתונה מיט א כהן ווייל זי האט דאך חתונה געהאט מיט אים, אפילו נאכן גט, איז זי דאך א גרושה, טאר זי ווייטער נישט חתונה מיט א כהן, ווען איז נוגע די איסור לכהונה? נאר טאמער דער מאן שטארבט אן א גט פאר זי האט געטרינקען די מי סוטה, דעמאלטס איז נוגע דער דין אז זי טאר נישט האבן חתונה מיט א כהן. איז היות וואס דאס איז אנדערש פון די אנדערע לימודים, זאגט רבי ישמעאל איז מסתבר צו זאגן אז די דריי לימודים גייט אזוי ווי איך האב געזאגט, איינס לבעל איינס לבועל און איינס לתרומה, און נאכדעם וואס כ'האב א לימוד לתרומה, קען איך שוין אפלערנען א קל וחומר כהונה פון תרומה. זאגט די גמרא ורבי עקיבא, וואס זאגט רבי עקיבא אויף דעם? לויט רבי עקיבא וואס דארף מען פיר לימודים? פארוואס זאל רבי עקיבא נישט אפלערנען כהונה פון תרומה אזוי ווי רבי ישמעאל? זאגט די גמרא צוויי תירוצים, איין תירוץ זאגט די גמרא דומיא דבעל ובועל לית ליה, פשט רבי עקיבא האלט נישט פון די סברה וואס רבי ישמעאל האט יעצט געזאגט, און רבי עקיבא האלט ווען עס וואלט נאר געווען דריי לימודים וואלט איך געזאגט איינס לבעל, איינס לבועל, איינס לכהונה, און תרומה וואלט געבליבן שטעקן, איך וואלט נישט געהאט קיין לימוד אויף תרומה. איי זאגסט מיר אז כהונה איז אנדערש פון בעל ובועל ווייל בעל ובועל איז מחיים און כהונה איז לאחר מיתה? רבי עקיבא גייט עס נישט אן, און מילא זאגט רבי עקיבא, דערפאר האב איך געדארפט האבן פיר לימודים. נאך א תירוץ זאגט די גמרא ואי נמי אית ליה, לאמיר שוין זאגן ער איז יא מסכים צו די סברה פון רבי ישמעאל, האלט רבי עקיבא פון דעס וועגן דארף איך דא פיר לימודים, איי וואס דארף איך פיר לימודים, איך קען דאך אפלערנען כהונה פון תרומה פון א קל וחומר, זאגט די גמרא, מילתא דאתיא בקל וחומר, טרח וכתב לה קרא, מען געפינט אסאך אסאך פלעצער אין שס די נקודה, אז אפילו א זאך וואס מען קען אפלערנען און ארויסלערנען פון א קל וחומר, לערנט מען נאכאלץ פון דעס וועגן ארויס פון א פסוק, ס'איז נישט קיין קשיא, און דערפאר זאגט טאקע רבי עקיבא אז מען לערנט ארויס דער דין פונעם פסוק פשט ס'איז דא דא פיר לימודים, איינס לבעל, איינס לבועל, איינס לתרומה און איינס לכהונה.